אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, די עולם איז אריינגעקומען קלאר, גריסין של פול, אקעי, עקשעלי א חילוקי דעות, איינער זאגט אז גריסין של פול טייטשט צושטויסענע בונדלעך, און די אנדערער זאגט אז עס מיינט א גוד אלד טשולענט, ער האט אראפגעשיקט טשולענט פאר זיין טאטע יעקב. אז בקיצור אז גריסין של פול איז א מאכל פון בונדלעך, זייער אינטערעסאנט, שכוח יעדער איינער, אויך שכוח פארן אריינשיקן תירוצים אויף ר' יונה'ס קשיות, איינער געענטפערט א תירוץ אויף פארוואס האבן די ברידער נישט געקוקט. זייערע פעקלעך צו ס'איז דא דארטן די געלט, צו ס'איז דא דארטן א בעכער, צו ס'איז דא דארטן באהאלטענע זאכן, זיי האבן דאך שוין געהאט די עקספיריענס. האט איינער געענטפערט, בעיקוז זיי האבן געזען אז מ'געט זיי צוריק בנימין האבן זיי געמאכט פלייטע פון דארטן פאר זיי פאר יוסף האט א טשענס צוצונעמען בנימין, סאו פארדעם האבן זיי אזוי זיי זענען געווען סטרעסט אוט אז מ'זאל נישט צונעמען בנימין מילא האבן זיי געפאקט פעק און געגאנגען און נישט אנגעקומען צו טשעקן די פעקלעך. זייער אינטערעסאנט. סאו אונז האלט מיר דא אביסל אריין אין חמישי קאפיטל מ ו פסוק ח', סאו אונז האבן נעכטן געשמועסט אז יעקב נאכן באקומען די מראה אלקים אז יא ער זאל אראפגיין קיין מצרים און די אייבערשטער זאגט אים צו אז איך וועל אראפגיין מיט דיר און איך וועל דיך צוריק ארויפברע- און צוריק ארויפברענגען דיינע ביינער, האט זיך יעקב אויפגעהויבן מיט זיין גאנצע משפחה און זיי זענען אראפגעפארן קיין מצרים, האט די תורה געמאכט נעכטן האבן מיר געשמועסט אז די תורה געמאכט א א שם הכולל, יעקב מיט אלע זיינע קינדער בניו ובני בניו בנותיו זענען אראפגעקומען, יעצט גייט די תורה ספעסיפייען אינדיווידזשועלי די נעמען פון די באי מצרים. ווייל איך וויל דיך אנקומען צו דעם נאמבער זיבעציק, פארוואס וויל די תורה דא מיט סאטש גרעיט דיטעיל נאך אויסרעכענען אז עס זענען געווען נאר זיבעציק, כדי דיך צו אילוסטרעיטן אז ביים ארויסגיין זענען זיי שוין געווען שישים ריבוע, וואס איז אזא קאנטראסט, פון זיבעציק מענטשן איז געווארן שישים ריבוע, פארדעם וויל מיך די תורה דא דרוקן אז טאקע ער איז אראפגעגאנגען נאר מיט זיבעציק, ווי גרויס די נס איז געווען, ווי גרויס די פרו ורבו איז געווען אין מצרים. סאו הייבט די תורה אן ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה און דאס זענען די נעמען פון די אידישע קינדער וואס זענען אראפגעגאנגען קיין מצרים, יעקב ובניו, יעקב מיט זיינע קינדער, הייבט די תורה אן בכור יעקב איז ראובן, די בכור פון יעקב אבינו איז ראובן. זאגט די הייליגע רשי הבאים מצרימה, א, סאו לכאורה הבאים מצרימה איז א לשון הווה, וואס איז שייך א לשון הווה, איך פארצייל דיר דא א זאך וואס איז שוין געשען, אפילו משה רבינו, ס'איז שוין געשען אפאר הונדערט יאר צוריק די מעשה, פארוואס זאג איך דיר עס בלשון הווה אז זיי קומען יעצט קיין מצרים? נאר זאגט רשי על שם השעה קורא להם הכתוב באים, יענע צייט וויבאלד איך פארצייל דיר די מעשה און איך גיי אריין אין די מצב פון יענע מעשה שרייב איך דיר עס בלשון הווה אז עס איז כאילו יעצט געשען, ואין לתמוה, זאלסט דיך אבער נישט ווינדערן על אשר לא כתב אשר באו א לשון עבר אז זיי זענען געקומען, ווייל דער פארציילער פארציילט די מעשה וויאזוי עס איז געווען ווען ס'איז געווען. זאגט דער הייליגער פסוק ווייטער, ובני ראובן ווער זענען געווען די קינדער פון ראובן דער בכור פון יעקב, עס איז געווען אזוי חנוך ופלוא וחצרון וכרמי, ובני שמעון ווער זענען געווען די קינדער פון שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, און אויך ושאול בן הכנענית. סאו דרוקט די, גייט זיך רשי שטעלן אויף די שאול בן הכנענית. סאו לכאורה מאכט נישט קיין סענס אז שמעון האט חתונה געהאט מיט א כנענית, אנדערע ראשונים וועט מען שוין אויסמישן, אויסשמועסן אז ס'איז אפשר יא אז שמעון האט חתונה געהאט מיט זיין צווייטע ווייב איז געווען א כנענית, אבער ס'איז לכאורה מאכט נישט קיין סענס אז יעקב האט געלאזט זיין זון חתונה האבן מיט א כנענית ווען ווען זיינע טאטעס אברהם און יצחק זענען געווען אזוי שטארק אז מ'זאל נישט נעמען קיין טאכטער מבנות כנעני. זאגט די תוה א, זאגט רש י אז ווער דער שאול בן הכנענית איז אז דאס איז געווען בן דינה, די טאכטער פון דינה, שנבעלה לכנעני, וואס זי איז, וואס זי האט חתונה געהאט מיט דעם שכם הכנעני, אדער וואס דער שכם וואס האט זיך אויפגעפירט ווי א כנעני, ער האט געטון מעשה כנענית, און, און, און, און שמעון איז געגאנגען און חתונה געהאט מיט דינה. איי אויב אזוי פארוואס שרייבסטו נישט ושאול בן דינה? נו די סיבה פון דעם איז ווייל כשהרגו את שכם ווייל די תורה וויל מיר דרוקן אויף די סיבה פארוואס שמעון האט חתונה געהאט מיט דינה ווייל כשהרגו את שכם לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה אז ווען מ'האט געהארגעט שכם האט דינה זיך מורא'דיג געשעמט ארויסצוגיין ווייל ווער וועט וועלן חתונה מיט מיר האט שמעון איר צוגעזאגט אז איך וועל חתונה מיט דיר. מילא וועגן דעם רוף איך איר אן, ווי רוף איך אן דעם קינד, שאול בן הכנענית, ווייל די סיבה פארוואס ער האט חתונה געהאט מיט איר איז נאר וועגן זי האט געהאט היסטארי מיט דעם כנענית מיט דעם כנעני מיט דעם שכם. אבער אנדערע מפרשים גייען אריין א גאנצע נידון דא, וויאזוי קען זיין אז שמעון האט חתונה געהאט מיט זיין שוועסטער וואס איז א שוועסטער סיי פון זיין מאמע סיי פון זיין טאטע, אפילו לויט. שיטות אז די בני נח זענען מותר מיט שוועסטערס פון די טאטע, אבער שוועסטערס פון די מאמע איז דאך זיכער נישט, איז דאך זיכער, אפילו די בני נח האבן דאך אויך זיך צוריק געהאלטן פון דעם, דאס איז אויך אסור. נאר ענטפערן די מפרשים אזוי, די ברטנורא ענטפערט אז בעצם ניין, אז שמעון האט איר צוגעזאגט איך גיי חתונה מיט דיר, אבער נישט איך נאר מיין זון וועט חתונה מיט דיר, ס'הייסט איך וועל דיך חתונה מאכן מיט מיין זון, איך וועל דיך נעמען פאר א שניר, מילא וועגן דעם רעכן איך אויס שאול בן הכנענית נישט אלס אז ס'איז די טאכטער פון שמעון, נאר ס'איז די אייניקל פון שמעון. דער גור אריה ענטפערט אביסל אנדערש, אז בעצם האבן די שבטים טאקע מקיים געווען כל התורה כולה. דו האסט א קשיא וויאזוי האבן די שבטים געקענט וויאזוי האט שמעון געקענט חתונה מיט זיין אייגענע שוועסטער, נאר וויבאלד די שבטים האבן מקיים געווען כל התורה כולה, אבער זיי האבן נישט מקיים געווען כל התורה כולה גלייך פון געבורט, נאר ווען ס'איז זיי געקומען לכלל דעת האבן זיי מקבל געווען אויף זיך כל התורה כולה, מילא אז זיי האבן מקבל געווען כל התורה כולה אויף זיך, איז זענען זיי אזוי ווי א גר שנתגייר, און די הלכה איז דאך אז א גר שנתגייר איז כקטן שנולד דמי, פאלט אוועק אלע זיינע אלטע יחוס וואס ער האט געהאט אלס גוי, מילא וועגן דעם האט ער געמעגט חתונה האבן מיט זיין שוועסטער ווייל האט נישט קיין שום יחוס מיט דעם שוועסטער. אבער אזוי ווי געשמועסט, אנדערע ראשונים דער רד"ק און אנדערע ווילן קריגן יא מיט רש י און זיי זאגן אז ניין, אז ער האט יא חתונה געהאט זיין צווייטע ווייב איז געווען א כנענית. און דאס שטימט גראדע לויט די שיטה אז אסנת איז געווען א ת, אסנת בת פוטיפרע די ווייב פון יוסף איז געווען א זון, איז געווען א טאכטער פון דינה וואס וואס די קינד וואס וואס דינה האט געבוירן פאר שכם, שטימט עס זייער גוט ווייל יא שמעון האט חתונה געהאט מיט עפעס א כנענית און זיי האבן געבוירן א קינד שאול, און דינה האט חתונה געהאט שפעטער זי איז אראפגעפארן שפעטער קיין מצרים דארטן מיט די מעשה פון פרקי דרבי אליעזר, און די טאכטער אסנת האט חתונה געהאט צום סוף מיט יוסף, זייער שיין. סאו זאגט די תורה ווייטער, ובני לוי זענען געווען אזוי, גרשון קהת ומררי, ובני יהודה זענען געווען ער ואונן ושלה ופרץ וזרח, און אויך די תורה פארציילט מיר נאכאמאל אז וימת ער ואונן, לכאורה ווי קומט עס דא אריין? איך פארציילט דיר דא מענטשן וואס זענען אראפגעקומען קיין מצרים, פארוואס ספעסיפייט מיך נאכאמאל די תורה? אז יהודה האט עפעס געהאט צוויי קינדער ער ואונן זענען געשטארבן נאר די תורה וויל דא דרוקן טאקע אז נאר זיי זענען נאר די אייניקלעך פון יעקב זענען געשטארבן אבער די קינדער פון יעקב זענען קיינמאל נישט געשטארבן בחייו. אויך נאך א תירוץ די די כ'מיין די אור החיים זאגט עס אז וויבאלד די תורה וויל מיך דא אילוסטרעיטן די פאוער פון יבום פון מייבם זיין אז ווען דו ביסט מייבם א א פרוי פון א געשטארבענע פון א פון א געשטארבענע ברודער וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, דעמאלטס ברענגסטו אראפ צוריק זייער נשמות, ס'הייסט זיי זענען נאך אלץ רעלעוואנט, דאס איז די כח פון יבום, פאר דעם שרייבט די תורה אז וימת ער ואונן אז ער ואונן זענען יעצט געווארן צוריק רעלעוואנט לכבוד דעם וואס יהודה האט מייבם געווען זיין זייער געשטארבענע ווייב זייער ווייב תמר, און לכבוד דעם האבן זיי צוריק לייף אויף די וועלט אז זיי זענען צוריק רעלעוואנט, דערציילט די תורה ווייטער בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול די אייניקלעך פון יהודה. זענען געווען חצרון וחמול, ובני יששכר זענען האבן געהייסן אזוי, תולע, ופוה, ויוב, ושמרון, און די זענען די בני תורה, און ווער זענען די סופארטערס פון תורה, בני זבולון, זיי זענען געווען סרד, ואלון, ויחלעאל, זייער שיין, סאו אלה, די אלע קינדער וואס איך האב יעצט אויסגערעכנט, נישט אלע, ווייל די אייניקלעך זענען נישט געבוירן אין פדן ארם, נאר אלה, די זעקס קינדער, די טאטעס, ס'הייסט ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, און אויך האט זי געבוירן לאה האט אויך געבוירן פאר יעקב ואת דינה בתו, זיין טאכטער, סאו קוק איך געב אריין אז די די זין זענען מיחס צו די צו די צו די מאמע, אלה בני לאה, און די טאכטער איז מיחס צו די טאטע, בתו, זיין טאכטער, גייט רש י ענטפערן, סאו מאכט די די תורה א סאם טאטאל אז כל נפש בניו ובנותיו פון. פון יעקב וואס איז געבוירן דורך לאה איז געווען א טאטאל פון דרײַ און דרײַסיק וואס זענען יעצט אראפגעקומען קיין מצרים. סאו האבן מיר געהאט א דיוק אין פסוק אז אלה בני לאה ואת דינה בתו, זעה איך אז די זינען זענען מיוחס לויטן גייען נאך די מאמע און די טאכטער גייט נאך די טאטע. ענטפערט רש י הזכרים תלה בלאה והנקבות תלה ביעקב ללמדך, דיך ארויסצולערנען אז אישה מזרעת תחילה אויב איז די פרוי מזרעת תחילה ווערט געבוירן א זכר און אויב איז די איש מזריע תחילה דעמאלטס ווערט יולדת יולדת נקבה. ממילא וועגן דעם בין איך מייחס די טעכטער נאך די טאטע און די זין נאך די מאמע. סאו זאגט רשי שלושים ושלש, די טאטעל פון די אלע וואס לאה האט געבוירן איז געווען דרײַ און דרײַסיק. פרעגט רשי דרײַ און דרײַסיק? אבער ובפרטן אי אתה מוצא אלא שלושים ושניים טרעפט זיך נאר טערטי טו, ווען דו גייסט אויסרעכענען יעדע אינדיווידזשעל וואס איך האב יעצט דא אויסגערעכנט גייט דאך עס נאר זיין א טאטעל פון טערטי טו. וויאזוי קומסטו מיר מאכן א טאטעל פון טערטי טרי? אלא, ענטפערט רש י, זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר, יוכבד איז דאך געווען יוכבד בת לוי, וואס זי איז אויך א חלק פון די דרײַ און דרײַסיק, זי, שי מעיקס אפ פאר די נאמבער דרײַ און דרײַסיק, אבער זי איז נאך נישט געווען געבוירן בשעת'ן אראפגיין קיין מצרים, און איך רעכן דא אויס נאר אינדיווידואלס וואס זענען אראפגעקומען פון ארץ כנען קיין מצרים, זי איז געבוירן צווישן די חומות בכניסתן לעיר, וואס מצרים איז געווען, האט געהאט צוויי חומות. ביי די ענטרענס, אזוי ווי צווישן די צוויי חומות, איז זי געבוירן, שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, דאס הייסט זי איז שוין געווען אין מצרים ווען זי איז געבוירן, דאס הייסט לידתה די לידה איז געווען במצרים, אבער ואין הורתה במצרים, די טראגעדיג ווערן איז נישט געווען אין מצרים, סאו ממילא וועגן דעם רעכן איך עס נישט אויס אלס אינדיווידזשועל, ווייל זי איז נישט געווען, זי איז נאכנישט געווען געבוירן בשעת זיי זענען אראפגעגאנגען פון ארץ כנען. אבער בשעת ווען זיי זענען אנגעקומען קיין מצרים דעמאלטס איז זי געבוירן ממילא וועגן דעם איז זי יא א טאטאל פון די דרײַ און דרײַסיק, און דער רמבן לייגט צו אז זי איז געבוירן אינעם זעלבן טאג וואס זיי זענען אנגעקומען קיין מצרים, נישט ממש בין החומות נאר די טאג וואס זיי זענען אנגעקומען אין מצרים, פאר דעם רעכן איך עס נאך אויס. סאו גייט די תורה אויסרעכענען די קינדער פון זלפה, ובני גד זענען געווען צפיון וחגי שוני ואצבון, ערי וארודי ואראלי, ובני אשר, ווער זענען געווען די קינדער פון אשר, איז געווען ימנה וישוה וישוי, ובריעה, און אויך ושרח אחותם, דאס איז די שרח בת אשר, וואס נעכטן האבן מיר דאס געשמועסט, אז מען האט פארציילט פאר יעקב אבינו אז עוד יוסף חי, ווער האט פארציילט, איז דא אין ספר הישר און אויך אין תרגום יונתן, אז דאס איז געווען שרח בת אשר וואס זי האט פארציילט פאר יעקב אבינו אז עוד יוסף חי, און אלס שכר, איז זי ארויפגעגאנגען לעבעדיג אין הימל, ושרח אחותם ובני בריעה זענען געווען חבר און מלכיאל. אלה בני זלפה דאס זענען די קינדער פון זלפה אשר נתן לבן ללאה, די דינסט וואס לבן האט געגעבן פאר זיין טאכטער ללאה בתו, און ותלד, און זי האט געבוירן את אלה, די אלע קינדער וואס איך האב יעצט אויסגערעכנט ליעקב, און די טאטעל פון אירע קינדער זענען געווען שש עשרה נפש. בשעת'ן אראפגיין קיין מצרים. די זעלבע זאך בני רחל, אשת יעקב, זי האט געבוירן פאר יעקב, יוסף ובנימין. זאגט די הייליגע רשי בני רחל אשת יעקב ובכולן ביי אלע אנדערע ווייבער לא נאמר בהם אשת, נאר דא ביי רחל שטייט אשת יעקב, נאר אלא שהיתה עיקרו של בית, זי איז געווען די עיקר, ווייל פאר איר האט יעקב געארבעט, פאר איר איז יעקב געגאנגען צו לבן, פאר איר האט יעקב חתונה געהאט מיט לאה, און פאר איר זענען אלע שבטים געבוירן, אלע מעשות וואס איז געשען איז נאר געווען לכבוד רחל. סאו וועגן דעם זאג איך נאר די ווארט אשת ביי רחל ויולד ליוסף בארץ מצרים אין מצרים סאו ביז יעצט האב איך גערעכנט גערעדט פון זאכן פון קינדער וואס זענען געבוירן נאך פארן אראפגיין נאר די תורה וויל מיך אויכעט אריינלייגן די קינדער פון יוסף אויכעט אין די קאונט איז ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און זיין ווייב אסנת האט אים געבוירן אין מצרים די קינדער וואס זיי האבן געבוירן איז געווען את מנשה ואת אפרים עס איז דא שיטות אז זיי זענען געווען א טווין אנדערע שיטות אז ניין זיי זענען נישט געווען קיין טווין. אבער בקיצור זיי זענען געבוירן אין מצרים ובני בנימין ווער זענען געווען די קינדער פון בנימין איז געווען צען קינדער בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מופים וחופים וארד און וויאזוי רשי האט אראפגעלייגט אז די אלע נעמען רעפרעזענטן די צרות וואס יוסף איז אריבערגעגאנגען און בנימין מחמת גרויס תשוקה צו זיין ברודער האט ער א נאמען געגעבן פאר אלע קינדער לויט די לייף סטארי פון זיין ברודער יוסף. מאכט די תורה א טאטעל אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש איז געווען ארבעה עשר פערצן און בני דן איז געווען חושים דער חושים וואס האט געהארגעט עשיו אויב דו געדענקסט דעם אויב דו געדענקסט די מעשה און בני נפתלי איז געווען יחצאל וגוני ויצר ושלם אלה בני בלהה דאס זענען די קינדער פון בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו און ותלד את אלה אז זי די די די בלהה האט געבוירן די אלה פאר ליעקב איז כל נפש די טאטעל פון אירע קינדער פאר יעקב איז געווען שבעה. סאו ממילא גייט יעצט די תורה מאכן צוויי טאטעלס, איין טאטעל פון אלע קינדער וואס זענען געקומען מיט יעקב פון ארץ כנען ביז מצרים, נאכדעם די צווייטע טאטעל ווען מ'איז שוין אנגעקומען אין מצרים, די השלמה וואס האט זיך משלים געווען צוזאמען מיט די וואנס וואס מ'האט זיך צוזאם געטראפן אין מצרים און צוזאמען מיט יוכבד איז געווען א טאטעל פון זיבעציג, סאו די ערשטע טאטעל איז כל הנפש הבאה ליעקב די אלע נפשות וואס קומען יעצט מיט יעקב מצרימה קיין מצרים, אלע יוצאי ירכו אלע זיינע קינדער מלבד נשי בני יעקב אויסער זיינע שנירן זענען געווען א טאטעל פון כל נפש ששים ושש. זעקס און זעכציק, פארוואס מיינוס פיר? יוסף'ס צוויי קינדער, יוסף אליינס און יוכבד בת לוי, וואס דאס איז ערשט געווען שפעטער. און די נעקסטע טאטעל וואס די תורה מאכט איז ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שניים, יוסף האט דאך געבוירן צוויי קינדער וואס זיי זענען שוין געווען אין מצרים, פלאס יוסף אליינס, פלאס יוכבד בת לוי, איז די טאטעל וואס ווען מ'האט זיך צוזאם געטראפן אין מצרים איז געווען כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה איז געווען שבעים. סאו האסט דא צוויי טאטעלס, איינס.

כמו בערב היא באה אזוי ווי שטייט אין מגילת אסתר, און כמו והנה רחל בתו באה עם הצאן, סאו האסטו די די ווארט באה קען ווערן געטייטשט סיי אלס לשון עבר און סיי אלס לשון הווה, סיי אז מען קומט יעצט און סיי זי איז געקומען, זיי זענען געקומען. סאו וויאזוי ווייסטו דעם חילוק? אזוי ווי רשי האט שוין אפאר מאל אויסגעשמועסט, לפיכך טעמו למטה באלף, אויב איז עס א לשון הווה איז עס אויף די צווייטע אות פונעם שורש, אויפן אלף. לפי שכשיצאו לבוא מארץ כנען לא היו אלא ששים ושש, סאו די פריערדיגע פסוק פסוק כ ו רעדט פון די אלע מענטשן וואס זענען אראפגעקומען פון ארץ כנען קיין ארץ מצרים, נישט די טאטעל נאכדעם וואס מען האט זיך שוין צוזאמגעטראפן, און והשני פון דעם נעקסטן פסוק רעדט זיך שוין יא כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה וואס זענען געקומען, וואס הייסט די השלמה נאכדעם וואס מען האט זיך צוזאמגעטראפן אין מצרים, דעמאלטס איז עס געווען זיבעציג, הוא לשון עבר ווייל דארטן איז עס שוין א לשון עבר אז וואס זענען געקומען. לפיכך טעמו למעלה בבית, ליגט דער ניגון אויפן ערשטן אות פונעם שורש, לפי משבאו שם היו, ווען זיי זענען אנגעקומען קיין מצרים, ווען זיי זענען אנגעקומען קיין מצרים מלשון עבר, איז די השלמה געווען שבעים, שמצאו שם יוסף ושני בניו, דארטן האבן זיי געטראפן סיי יוסף זיינע צוויי קינדער, און ונתוספה להם יוכבד בין החומות, און הערשט ביים אנקומען קיין מצרים האט זיך משלים געווען צום טאטעל צום מנין שבעים, וועגן דעם דער פסוק כ ז רעדט זיך שוין פון ווען מען איז שוין געווען אין מצרים איז געווען זיבעציג, וועגן דעם איז עס א לשון עבר ליגט די ניגון אויפן ערשטן אות פונעם שורש, פסוק כ ו רעדט זיך פון די קינדער וואס קומען אראפ קיין מצרים פאר מען האט זיך צוזאם געטראפן איז עס א לשון הווה, וועגן דעם ליגט די ניגון אויף די. א אלף אויף די צווייטע אות פונעם שורש. יעצט גייט רשי אריין אין א נייעם ענין, אז ולדברי האומר, אויב דו געדענקסט אין רשי פרשת וישב האט רשי אראפגעברענגט דארט די מחלוקת המדרש, צי די יעדע שבט איז געבוירן געווארן מיט א טווין, צי איז נישט געבוירן געווארן מיט א טווין. סאו גייט רשי ענטפערן אז לויט דעם מאן דאמר וואס האלט אז ס'איז יא געבוירן מיט יעדע שבט, מיט יעדע, פון ראובן שמעון לוי יהודה איז מיט מיטגעקומען א מיידל אויכעט, ולדברי האומר תאומות נולדו עם השבטים, ווי זענען זיי דא געווען? האסט דאך געהאט אסאך מער ווי זיבעציג, מען רעכנט עס זיי נישט אויס, נאר צריכים אנו לומר מוז מען פארענטפערן אז שמתו לפני ירידתן למצרים אז אלע מיידלעך זענען אויסגעשטארבן פאר מ'איז אראפגעקומען קיין מצרים פארוואס ווייל שהרי לא נמנו כאן ווען זיי וואלטן געווען פון די יורדי מצרים וואלט איך זיי דא אויסגערעכנט. זאגט רשי א דריטע ענין אז מצאתי בויקרא רבה רשי געטראפן א מדרש אז עשו שש נפשות היו לו,

מה שאין כן יעקב, אפילו ער איז געווען שבעים היו לו, כאטש אפילו ער האט געהאט אסאך מער, דאך רוף איך אים א לשון יחיד, והכתוב קורא אותן נפש, איין נפש, פארוואס? ווייל לפי שהיו עובדין לקל אחד זענען געווען אלע האבן געדינט דעם איין איינציגסטן הייליגן באשעפער, ווייל אפילו זיי זענען אסאך מער אין סייז, אבער אבער נאכאלץ דינען זיי די איין באשעפער ממילא וועגן דעם רוף איך זיי אן א לשון יחיד, נפש. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער, סאו ביז יעצט האט די תורה אויסגערעכנט אלע נפשות אז ביז מ'איז אנגעקומען צום נאמבער זיבעציק, און בשעת'ן אראפגיין קיין מצרים בשעת'ן אנקומען קיין מצרים, איז ואת ואת יהודה שלח לפניו האט יעקב געבעטן זיין זון יהודה, גיי פאר מיר צו יוסף אל יוסף להורות להורות לפניו ער זאל אונז ווייזן, ער זאל אונז אנגרייטן דעם פלאץ גושן וואו אונז וועמער וואוינען, אונז אנגרייטן די פלאץ וואו אונז גיימער וואוינען, לפניו פאר אונז קומען אן דארטן, גושנה. ויבואו ארצה גושן און זיי זענען טאקע שפעטער אנגעקומען קיין ארצה גושן, די סיבה פארוואס יעקב האט געשיקט דווקא יהודה פאראויס איז געווען ביקאוס יהודה איז געווען א מלך, יוסף איז געווען א מלך, און עס איז נישט מער ווי רעכט צו שיקן א מלך זאל גיין זאל גיין רעדן זאל גיין מקבל פנים זיין דעם אנדערן מלך, אדער ווייל יעקב האט געוואוסט אז יהודה אז יוסף האט א מורא'דיגע רעספעקט יעצט פאר יהודה ווייל נאכדעם וואס יהודה האט אזויפיל איינגעבעטן אז מען זאל ראטעווען זיין ברודער בנימין, האט ער געהאט א מורא'דיגע רעספעקט פאר יהודה, ממילא האט ער געבעטן דעם יהודה ער זאל גיין פאראויס, און זאל גיין בעטן יוסף, זאלן זיי אנגרייטן דאס פלאץ, אז זיי זאלן גלייך קענען אריינמופן ווען זיי קומען אן. שוין זען די סיבה פארוואס. זאגט די הייליגע רשי להורות לפניו, סאו, נישט צו ווייזן דעם וועג, האבן זיי דען נישט געהאט גענוג וועג ווייזערס? יעדער האט דאך געקענט אויספיגערן די וועג, קיין קיין קיין גושן, מ'האט נישט געדארפט מטריח זיין דעם משנה למלך, צו קומען ווייזן די וועג, נאר, כתרגומו, לפנות לו מקום, אנצוגרייטן א פלאץ אין גושן וואו זיי זאלן קענען וואוינען ולהורות היאך יתיישב בה זיי צו ווייזן, צו ווייזן, וויאזוי די זאך גייט דארטן צו און וויאזוי וואו יעדער גייט וואוינען. לפניו, פאר מ'איז אנגעקומען קיין מצרים, קודם שיגיע לשם. פארוואס טאקע? ווייל יעקב. האט געוואוסט אז מען גייט מאכן דארטן, אויב גייט ער אנקומען גלייך צום צענטער שטאט מצרים גייט מען אים מאכן דארט א ריזיגע צערעמאניע, און מען גייט אים דארטן וועיסטן אסאך צייט, ממילא האט ער געזאגט, איך וויל נישט אריין גיין אין צענטער, פאר איך קום אן קיין מצרים וויל איך שוין וויסן וואו איך וואוין, און איך זאל מיך גיין קענען מיישב זיין דארטן וואו איך גיי וואוינען, ומדרש אגדה להורות לפניו, דווקא זאל, און מדרש אגדה ברענגט רשי אראפ נאך א פשט אויף די להורות לפניו, וואס כאטשיג ס'בלייבט די זעלבע פשט, די פשט בלייבט די זעלבע, אז ווייז מיך וואו צו וואוינען, אבער די תורה דרוקט דא מיט די נוצט די ווארט להורות לפניו, אז גיי ווייז מיך אין גושן, אויכעט לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה, ווייז מיך א פלאץ אין גושן וואו מען זאל קענען אויפסעטן א בית מדרש, וואו דארטן זאל איך קענען לערנען מיט מיינע קינדער תורה, און אויכעט זאל איך האבן א הייליג פלאץ אין די ערות מצרים, וואו ס'זאל זיין א מקום השראת השכינה, ווייל די אייבערשטער האט דאך געזאגט ער גייט מיטקומען מיט מיר קיין מצרים, מילא האט ער געוואלט האבן א הייליג פלאץ אין מצרים אויכעט וואו די אייבערשטער זאל קענען זיך באווייזן צו אים, איז ויאסר יוסף מרכבתו יוסף. נאכן צו ווייזן פאר יהודה וואו זיין טאטע גייט וואוינען, און יהודה איז שנעל צוריק געלאפן צום טאטן אזוי ווייזן פארן טאטן וואו צו גיין, און יוסף איז דערווייל האט זיך אנגעגרייט צו גיין מקבל פנים זיין זיין טאטע, איז ויאסר יוסף ער אליינס האט אליינס צוזאמגעבינדן זיין מרכבתו זיין זיין רייטוואגן, און ויעל און ער איז אליינס ארויפגעטאנצן אויף זיין רייטוואגן אן קיין הילף פון קיין באדינערס וויאזוי געווענדליך א מלך גייט דאך נישט אליינס ארויף אויף זיין רייטוואגן מען העלפט אים צו, נאר ער איז אליינס ארויפגעגאנגען לקראת ישראל כדי צו קענען קעגן גיין זיין טאטע ישראל אביו גושנה און וירא אליו און ער האט זיך באוויזן, דער יוסף האט זיך באוויזן צו יעקב, ווייל מסתמא שוין יעקב געזיצן עט דיס פוינט אין בית מדרש, מילא איז יוסף געקומען קעגן זיין טאטע יעקב, און ויפל על צואריו און ער איז ארויפגעפאלן אויף זיין האלז, און ויבך און ער האט געוויינט. ויבך על צואריו עוד, און ער האט געוויינט נאך נאך אסאך מער אויף זיין טאטע'ס האלז, כדי אויסצוגיסן אלע צער אלע פעין וואס ער האט אינדארט די גאנצע צוויי און צוואַנציק יאר וואס ער איז געווען אפגעשיידט. זאגט די הייליגע רשי ויאסר יוסף מרכבתו הוא עצמו אסר את הסוסים, ער אליינס האט צוזאמגעבינדן די פערד למרכבה, להזדרז לכבוד. אביו כדי צו זיך מזרז זיין צו קענען מכבד זיין זיין טאטע, און וירא אליו איז אויכעט יוסף גייט אויך ארויף אויף יוסף, ס'שטייט נישט אין די פסוק ווער ס'האט זיך באוויזן פאר וועם, צו יעקב האט זיך באוויזן פאר יוסף צו יוסף פאר יעקב, זאגט רשי וירא אליו יוסף נראה אל אביו, ווייל אז די ערשטע חלק פונעם פסוק רעדט זיך פון זאכן וואס יוסף האט געטון, מילא דאס וואס שטייט וירא אליו אז יוסף האט זיך באוויזן פאר יעקב איז אויכעט ארויף געגאנגען אויף יוסף. סאו סאו סאו מילא קומט מיר די תורה קומט מיר רשי דא דרוקן אז דאס איז אויך איינע פון די חשיבות וואס יוסף האט געטון ער האט נישט געווארט אז זיין טאטע זאל קומען צו אים ווייל ער איז דער קעניג נאר ער איז געלאפן לקראת אביו צו מקבל פנים זיין זיין טאטע און ויבך על צואריו עוד סאו זאגט רשי וואס איז די עוד לשון הרבה בכי האט מורא'דיג אסאך געוויינט פארמערט מיט געוויין וכן ברענגט רשי א ראיה ווי די ווארט עוד מיינט אויכעט א ריבוי שטייט דארטן אין איוב א פסוק כי לא על איש ישים עוד, זאגט רשי אז די עוד מיינט אויך א לשון ריבוי, און יעצט גייט רשי מסביר זיין דעם פסוק, אינו שם עליו עלילות נוספות על חטאיו אז די אייבערשטער געבט נישט פאר א מענטש מער פורעניות מער פון וויפיל ער האט געזינדיגט, מילא וועגן דעם האט רשי א ראיה אז עוד מיינט אז הרבה בבכיה אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגל יוסף האט אסאך מער געוויינט ווי געווענטליך, אבל יעקב, שטעלט זיך א קשיא, יוסף האט געוויינט דא אויף יעקב'ס האלז, אבער יעקב האט נישט געוויינט אויף יוסף'ס האלז. ענטפערט רש"י, אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ער האט אים אויך נישט געקושט, ואמרו רבותינו, שהיה קורא את שמע, אז ס'איז געווען, אז ס'איז געקומען דעמאלטס די זמן קרית שמע, און יעקב, דא ווייזט מען אויך די גבורה פון יעקב, ס'איז, קודם האט מען שוין געהאט איין גבורה פון יעקב, אז אל הי קוד טינק אוו, אז זיין גאנצע דאגה יעצט איז געווען, ער קומט אן, ער גייט, ער האט שוין נישט געזען זיין זוהן פאר צוויי און צוואנציג יאר, זיין גאנצע דאגה איז, ווי טרעף איך א בית מדרש, ווי איך זאל קענען האבן השראת השכינה. און דא האסטו נאכאמאל, זיין גאנצע דאגה יעצט, ער טרעפט זיין קינד ער האט שוין נישט געזען פאר צוויי און צוואנציג יאר, און ער האט א דאגה ער דארף ער דארף נאך ליינען קרישמע, און און ראשונים זענען מדייק ווייל ס'שטייט לקראת ישראל אביו, לקראת אזוי ווי צו זיין טאטע וואס האט דעמאלטס געליינט קרישמע, זייער אינטערעסאנט, סאו סאו. סאו איי יוסף, לכאורה שטעלט זיך א קשיא, יוסף האט נישט געדארפט ליינען קיין קרישמע, נו איז דא וואס פארענטפערן אז אדער האט יוסף שוין געליינט, וואס איז דאס א היבשע דוחק, ווייל אז ס'איז אנגעקומען די זמן קרישמע קען נישט זיין אז יוסף האט געליינט פארדעם, כ'האב געזען א אנדערע תירוץ אז וויבאלד ער איז געווען עסוק במצוות כיבוד אב ואם, און א עוסק במצוה איז דאך פטור פון א מצוה, פון מצוות, מילא איז ער געווען פטור פון קרישמע. אבער יעקב איז דאך נישט געווען עוסק במצוה ממילא האט ער יא געדארפט ליינען קרית שמע. אנדערע ווילן זאגן אז בעצם איז נישט אנגעקומען זמן קרית שמע, נאר וויבאלד יעקב האט געזען זיין זון אין אזויפיל פרייד און אלס מלך, איז זיין אהבה און יראה צום אייבערשטן געווארן מורא'דיג שטארק, מילא מחמת דעם האט ער זיך גענומען ליינען קרית שמע, וואס קרית שמע רעפרעזענט ייחוד השם, ס'רעפרעזענט אהבת השם, מילא וועגן דעם האט ער מחמת גרויס התרגשות האט ער אנגעהויבן צו ליינען קרישמע ויאמר ישראל אל יוסף האט ישראל האט יעקב געזאגט פאר יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי וואס הייסט אמותה הפעם נישט אז איך קען יעצט שטארבן יעצט בין איך רעדי צו שטארבן פונקט פארקערט ער דארף ווען יעצט מתפלל זיין אז ער זאל ווי לענגער לעבן ווייל ער האט זיך שוין צוזאמגעטראפן מיט זיין זון מילא וואס מער אריכות ימים וועט ער זיך אלץ מער קענען זיין נאר אמותה הפעם אזוי ווי די תרגום זאגט אזוי ווי רשי זאגט אז מען גייט דא לשיטת תרגום אז אפילו אויב וואלט איך ווען יעצט געשטארבן, וואלט איך זיך מיר אויך נישט געבאדערט, ווייל די שמחה פאר מיר איז אזוי גרויס אז מיין קינד לעבט נאך. דאס הייסט אפילו איך וואלט ווען יעצט געווען עומד למות, וואלט איך מיך נישט, וואלט איך מיך געטרייסט מיט דעם, אז מיין זון לעבט נאך, זאגט אבער רשי נאך א פשט אין מדרש אגדה, אז יעקב אבינו האט געזאגט פאר יוסף, סבור הייתי למות שתי מיתות, איך האב געמיינט איך וועל שטארבן צוויי מיתות, סיי בעולם הזה, וואס הייסט איך וועל אוועקגיין פון דער וועלט, און סיי לעולם הבא, אז אויבן אין הימל וועט מען מיך אויך דן זיין. פארוואס? ווייל איך האב געזען שנסתלקה ממני שכינה, איך האב געזען אז די שכינה איז אוועק געגאנגען פון מיר, ווען מ'האט דיך, ווען דו ביסט פארלוירן געווארן פון מיר. און והייתי אומר, און איך האב געזאגט צו מיר, אז די סיבה פארוואס איך האב געהאט א הסתלקות פון די, פון די שכינה הקדושה, איז געווען, שיתבעני הקדוש ברוך הוא על מיתתך, אז די אייבערשטער האלט מיך עקאונטעבל אויף דעם וואס דו ביסט געשטארבן, פארוואס? ווייל איך בין געווען דער וואס האט דיך אוועק געשיקט קיין שכם, און האב איך געזען אז מיט דעם וואס די אייבערשטער האט אוועק גענומען זיין שכינה פון מיר, איז ווייל ער האלט מיך עקאונטעבל אז איך בין שולדיג, אבער עכשיו שעודך חי יעצט אז איך זעה אז דו לעבסט איז לא אמות אלא פעם אחת וועל איך נאר שטארבן איינמאל ס'הייסט איך וועל אוועק גיין פון די וועלט נאר בעולם הזה וועל איך שטארבן אבער אויבן אין הימל וועל איך זיכער זוכה זיין צו גן עדן און מען וועט מיך זיכער נישט האלטן עקאונטעבל פאר דיין טויט און אויכעט וועל איך זיכער נישט זעהן די פני גיהנום אזוי ווי יעקב האט דאך שוין באקומען א סימן מסור בידך האט יעקב אבינו געזאגט אז אויב וועלן קיינער פון מיינע קינדער נישט שטארבן אין זיין לעבן וועט ער דאך זוכה זיין וועט ער קיינמאל נישט זעהן די פני הגיהנום מילא וועגן דעם האט ער אויך געזאגט אז איך וועל נישט שטארבן אויף יענע וועלט, ויאמר יוסף אל אחיו האט יוסף געזאגט פאר זיינע ברודערס ואל בית אביו. אעלה, קומטס אלע ארויף אויף מיינע רייטוועגענער און לאמיר פארן צו פרעה, און ואגידה לפרעה לאמיר זאגן פאר פרעה איין זאך, און ואומרה אליו און לאמיר אים זאגן נאך א זאך. סאו, לאמיר מאכן א שטיקל הקדמה, ווייל יוסף האט דא געהאט צוויי אינטענשאנס מיט די נעקסטע קאנווערסעישאן וואס ער גייט האבן מיט פרעה. די ערשטע זאך וואס ער האט געוואלט עטשיוון איז, אז מ'זאל נישט נעמען פון זיין משפחה צו ווערן שרים, אדער מ'זאל נישט נעמען פון זיינע משפחה זאלן ווערן מיליטער לייט, ער האט געוואלט מ'זאל זיי לאזן פריי, מ'זאל זיי לאזן רואיג אין מצרים. די צווייטע זאך וואס ער האט געוואלט עטשיוון איז, אז ער האט געוואלט אז פרעה זאל זיי געבן ארץ גושן. סאו איז יעקב איז יוסף אויפגעקומען מיט א איידיע וויאזוי מ'זאל רעדן צו פרעה כדי אז די אוטקאם זאל זיין אז פרעה פון זיך אליין זאל זיי אפשיקן קיין גושן און זיי נישט נעמען פאר עבודת המלכות. סאו די ערשטע זאך וואס אונז גיימער זאגן פאר פרעה איז אז אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי אז מיין משפחה איז אנגעקומען! גרעיט ניוז! מיין משפחה איז אנגעקומען דא קיין מצרים! און די צווייטע זאך וואס אונז גיימער אים זאגן איז, אז והאנשים רועי צאן, אז די מענטשן וואס זענען יעצט געקומען, זייער עשירות און זייער אקיופעישן איז אז זיי פאשענען שעף, כי אנשי מקנה היו, ווען זיי זענען געווען אין ארץ ישראל האבן זיי געפאשעט שעף, און וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו, און זיי האבן געברענגט אהער קיין מצרים אלעס וואס זיי האבן געהאט מיט זיך, מיענינג טו סעי אז זיי האבן מיטגעברענגט זייער ביזנעס פון פאשענען שעף קיין מצרים, סאו מילא האט יוסף געזאגט פאר די ברידערס, קודם לאמיך מאכן א הקדמה פאר פרעה אז זיי זענען געקומען, און אויך לאמיך אים זאגן אז wow אז זיי טוען ביזנעס מיט שעף, זיי פאשענען שעף. אבער פרעה וועט זיך יעצט איינרעדן אז אפשר פאשענען זיי שעף אויף די זעלבע מהלך וויאזוי די מצריים פאשענען שעף אז זיי דינען עס פאר עבודה זרה, מילא והיה כי יקרא לכם פרעה, און פרעה וועט ענק אויכעט פרעגן די זעלבע קשיא ואמר, מה מעשיכם וואס איז ענקער אקיופעישן, זאלט עטס אים אבער זאגן דעם אמת אז אז אז דאס אז ער זאל זיך נישט טועה זיין און מיינען אז ענק פאשענען שעף צו דינען עבודה זרה ווייל ענק דינען נישט קיין עבודה זרה נאר ענק זענען הייליגע אידן. מילא וועט עטס אים זאגן דעם אמת, און ואמרתם און עטס וועטס אים ענטפערן אז אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו, אז אונז קען מיר נישט קיין שום אנדערע אקיופעישן אונז זעמיר ווארטלעס פאר פרעה, אונז זעמיר ווארטלעס פאר דער אונז קען מיר נישט זיין קיין קיין מיליטער לייט, אונז זעמיר נישט אונז קען מיר נישט זיין קיין גענעראלן אונז קען מיר נישט זיין קיין קיין עבדים פאר בית פרעה ווייל די איינציגסטע זאך וואס אונז קען מיר טון איז אנשי מקנה אונז אונז קען מיר נאר פאשענען שעף, און ועד עתה גם אנחנו גם אבותינו, דאס הייסט אין אלע אונזערע דורות איז קיינער נישט געווען קיין איז איז אונזער איינציגסטע קעריער איינציגסטע אונזער איינציגסטע פאך, אונזער איינציגסטע פראפעשן איז געווען צו פאשענען שעף, מילא די אוטקאם וועט זיין ווען ענק וועלן זאגן דעם אמת אז ענק דינען נישט קיין עבודה זרה אויף די שעף און ענק פאשענען עס סתם אלס א ביזנעס, און אויך אז עטס קענטס גארנישט אנדערש וועט די אוטקאם זיין אז בעבור תשבו בארץ גושן כי תועבת מצרים כל רועה צאן אז פרעה וועט ענק געבן ארץ גושן, פארוואס? ווייל כי תועבת מצרים כל רועה צאן פרעה האט דאך פיינט איינער וואס פאשעט שעף נישט פאר זיינע אינטענשאנס אז צו דינען עבודה זרה. און אז ענק וועלן אים זאגן דעם אמת אז ענק דינען נישט דעם דעם דער שעף וועט ער וועט ער ענק טרייען צו אוועק צו אוועק צו שיקן ווי ווייט פון אים און די אוטקאם וועט זיין אז ער וועט ענק געבן ארץ גושן וואס ארץ גושן איז ווייט פון מצרים ווייט פון פון פון מצרים מעין לענד און אויך איז דא דארטן פיינע פאשע מילא אז עטס וועטס נישט זיין קעיפעבל צו טון עני אנדערע דזשאב פאר פרעה וועט ער ענק זיכער געבן ארץ גושן וועט די אוטקאם זיין ביוטיפול. אז ענק וועלן באקומען ארץ גושן, און אויך מען וועט ענק נישט נעמען פאר עבדים, זאגט די הייליגע רש"י בעבור תשבו בארץ גושן, והיא צריכה לכם שהיא ארץ מרעה, און פרעה וועט ענק וועלן אוועק שיקן צו א צווייטע פלאץ, וועט ער ענק שיקן צו ארץ גושן וואס האט אסאך פאשע, ווייל אז ענק וועלן זאגן אז ענק פאשענען שעף, וכשתאמרו לו און ענק ווען ענק וועלן זאגן פאר פרעה, אז שאין אתם בקיאים במלאכה אחרת אז ענקער איינציגסטע פאך וואס ענק קענען טון איז, דאס הייסט נישט נאר ענק, נאר דורי דורות זענען ענק שעף פאשערס, זענען ענק פאסטוכער, מילא וועט ער ירחיקכם מעליו וישיבם ויושיבכם שם, וועט ער ענק אוועקשיקן ווייט ווייל ער וועט עניוועי נישט האבן קיין שום נוצן פון ענק פאר אנדערע מלאכת המלכות, כי תועבת מצרים כל רועה צאן, לפי שהם להם אלקות, אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט, וויבאלד ער איינער וואס פאשעט נישט קיין שעף פאר זייערע אינטערעסן, צו דינען עבודה זרה, איז עס א תועבה פאר זיי, וועט ער ענק וועלן אוועקשיקן ווי ווייט פון זיך, וועט ער אויספיקן א פלאץ וואס האט די בעסטע מרעה, ווייל ס'איז די, אזוי ווי אונז האבן געשמועסט אז גושן איז געווען מטוב ארץ מצרים, וועט ער ענק געבן גושן וואס איז ווייט פון אים, און אויך איז עס א גוטע פלאץ צו פאשענען, וועלן מיר אונז הרג'ענען צוויי פייגלעך מיטן זעלבן שטיינדל, סיי מ'וועט ענק נישט נעמען פאר מלאכת המלכות, און סיי מ'וועט ענק געבן ארץ גושן, האב א סוקסעספול דעי!